בעזרת השם יתברך מסכת נדרים דף נ ו, מיר הייבן אן דף נ ו עמוד א' ביי די משנה אויבן, זאגט די הייליגע משנה, הנודר מן הבית, איינער וואס מאכט א נדר אז ער גייט נישט הנאה האבן פון קיין בית, מותר בעליה, דברי ר' מאיר, מעג ער הנאה האבן פון די עליה, עליה דאס איז די צווייטע שטאק, דאס הייסט נישט א בית, די אונטערשטע שטאק הייסט בית, די אויבערשטע נישט, אזוי האלט ר' מאיר, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, און זיי זאגן עליה בכלל בית, אז עליה הייסט אויך בית, די עליה איז א טפל צום בית, ממילא אלעס הייסט בית, אבער פירט די משנה אויס, דאס איז יעדער מודה, אז הנודר מן העליה, מותר בבית, איינער וואס מאכט א נדר פון א עליה, איז קלאר אז ער מעג אריינגיין אינעם בית, דעם אונטערשטן שטאק, פארוואס? ווייל דאס איז יעדער מודה אז א בית איז נישט בכלל א עליה. פשט, די חכמים זאגן טאקע אז א עליה איז בכלל בית, אבער פארקערט נישט, זאגט די הייליגע גמרא, מאן תנא, ווער איז דער תנא וואס האט געלערנט די קומענדיגע ברייתא, שטייט אין די ברייתא לגבי נגעי בתים, ביי א נגע וואס געפינט זיך אין א הויז, שטייט דארט אין פסוק בבית, דרש'נט די ברייתא, בבית לרבות את היציע, דער ר"ן איז גורס לרבות את הצבוע, בבית לרבות את העליה. פשט דאס וואס שטייט בבית ביי נגעים איז בבית קומט מרבה זיין צבוע אפילו א געפארבטע הויז ווייל ביי נגעי בגדים רעדט דער ר"ן אויס איז א בגד וואס איז געפארבט איז דער נגע אויף דעם נישט מטמא איז וואלט מען אפשר געמיינט ביי א שטוב אויך אזוי איז פאר דעם שטייט בבית לרבות את הצבוע אפילו א געפארבטע הויז איז אויך דא ביי דעם נגעים און זאגט דאך דער צווייטער בבית איז לרבות את העליה אז נישט נאר א נגע אויף די ערשטע שטאק הייסט א נגע נאר אפילו אויפן עליה איז דא א שפעציעלע לימוד פון בבית אז דאס הייסט אויך א נגע, איז ווער איז די תנא וואס האט געלערנט די ברייתא? אמר רב חיסדא, זאגט רב חיסדא, ר' מאיר היא, ס'איז ר' מאיר פון אונזער משנה, פארוואס ווייל דאי רבנן הא אמרי רבנן עליה בכלל בית, למה לי קרא בבית לריבויא, פשט לויט די חכמים פון אונזער משנה וואס האבן די חכמים געזאגט אז עליה בכלל בית, פשט עליה ליגט אין בית, יעדע בית מיינט אויך די עליה, אויב אזוי וואס דארף מען א שפעציעלע לימוד לויט די חכמים פון בבית לרבות את העליה, מען דארף עפעס א לימוד? יעדע עליה איז דאך בכלל בית. מוז מען טאקע זאגן זאגט רב חיסדא אז די ברייתא גייט כשיטת ר' מאיר, וואס ר' מאיר האלט אז בדרך כלל איז א עליה נישט בכלל בית, איז דא דא א שפעציעלע לימוד ביי נגעים אז א נגע אויפן עליה הייסט אויך א נגע. אזוי זאגט רב חיסדא. אביי אמר, אביי קריגט זיך זאגט אביי אפילו תימא רבנן, די ברייתא קען אויך גיין כשיטת חכמים. איי וואס דארף מען א פסוק לויט די חכמים? זאגט אביי בעי קרא מען דארף א פסוק פארוואס ווייל דסלקא דעתך אמינא, איך וואלט אפשר געמיינט אז היות ס'שטייט ביי נגעים בבית ארץ אחוזתכם כתיב דמחבר בארעא שמיה בית עליה הא לא מחבר לארעא וואלט אפשר געזאגט אז דווקא בבית ארץ אחוזתכם ביי נגעים איז דא א ספעציעלע לימוד אז נאר די ערשטע שטאק וואס איז מחובר לארץ דארט דאס הייסט א נגע, אבער די צווייטע שטאק קען זיין אפילו טאקע אז נארמאל זאגט מען עליה בכלל בית, אבער ביי נגעים איז דא א לימוד אז נישט אזוי, דערפאר דארף מען א ספעציעלע לימוד ביי בית אז ביי נגעים איז אויך געזאגט געווארן אז א נגע אויפן צווייטן שטאק א נגע אויפן עליה הייסט א נגע, זאגט יעצט די גמרא ווייטער, כמאן אזלא הא דאמר רב הונא בר חייא משמיה דעולא, ווי וועם גייט די קומענדיגע מימרא, וואס רב הונא בר חייא האט נאכגעזאגט בשם עולא, אז טאמער ראובן לאמיר זאגן פארקויפט פאר שמעון א שטוב, און בשעת'ן פארקויפן זאגט ער בית בביתי אני מוכר לך איך פארקויף דיך בית בביתי, יעצט ראובן האט אסאך שטיבער, די שאלה איז וועלכע שטוב איז ער יעצט מחיוב צו געבן פאר שמעון, זאגט עולא, מראהו עליה, ער קען זאגן פאר שמעון זי איז דער בוידעם, די עליה, דאס האב איך געמיינט ווען כ'האב געזאגט בית בביתי, און ער קען אים דאס געבן, דאס איז די שוואכסטע פון אלע זיינע שטיבערס, עפעס א בוידעם, ער קען אים דאס אוועק געבן, איז קען מען לכאורה מדייק זיין פון די מימרא פון עולא, אז טעמא דאמר ליה בית שבביתי אני מוכר לך, די סיבה פארוואס ראובן קען געבן פאר שמעון א עליה איז טאקע ווייל ער האט געזאגט בית בביתי, בית בביתי איז א לשון פון עפעס א שטיבעלע, עפעס א כל שהוא וואס איך האב, עפעס א בוידעם, דאס אלעס קען איך דיר געבן, אבל בית סתם, וואס וואלט געווען טאמער וואלט נישט געזאגט בית בביתי נאר סתם ראובן וואלט געזאגט פאר שמעון בית אני מוכר לך דעמאלטס אינו מראהו עלי' קען ער נישט געבן א בוידעם איז לימא רבי מאיר היא לכאורה דאס שטימט מיט רבי מאיר וואס רבי מאיר האלט טאקע אז אן עלי' הייסט נישט א בית ווייל לויט די חכמים אז עלי' בכלל א בית וואלט יעדע בית יעדע מאל ראובן זאגט פאר שמעון כ'פארקויף דיר א בית קען ער סתם אזוי געבן א עלי'. איז האמיר דא לכאורה א מימרא וואס שטימט נאר מיט ר' מאיר, זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא רבנן, ס'קען אויך שטימען מיט די חכמים, מאי עליה, ווייסט וואס עליה מיינט? עולא האט געזאגט ער קען אים געבן עליה, ס'מיינט נישט ער קען אים געבן א בוידעם, נאר מעולה שבבתים, פשט ווען איינער זאגט בית בביתי, בית בביתי מיינט די בעסטע פון די בעסטע, איך מוז דיר געבן די בעסטע שטוב וואס איך האב, אבער אין הכי נמי קען זיין, ווען ראובן וואלט נישט געזאגט בית בביתי נאר ראובן וואלט געזאגט סתם בית וואלט ראובן געקענט געבן אן עליה אויך, פארוואס ווייל דאס שטימט מיט די חכמים וואס חכמים האלטן אז עליה בכלל בית, דרך אגב דער רן צייכנט צו אז די גמרא אין מנחות דארט זאגט די גמרא א פארקערטע מסקנא אז בית בביתי מיינט יא די שוואכסטע פון אלע ער קען אים געבן א בוידעם, און דער רן זאגט אז דאס שטימט אויך כשיטת חכמים, זאגט די הייליגע משנה ווייטער הנודר מן המטה, איינער וואס מאכט א נדר ער גייט נישט נוצן א בעט, מותר בדרגש, מעג ער נוצן א דרגש, ווייל א דרגש הייסט נישט א בעט, דברי ר' מאיר, מ'עט שוין זען וואס מיינט א דרגש, וחכמים אומרים חכמים קריגן זיך, און חכמים זאגן דרגש בכלל מטה, דרגש הייסט אויך א בעט, אבער זאגט די משנה דאס איז יעדער מודה אז הנודר מן הדרגש מותר במטה, איינער וואס מאכט א נדר נישט צו נהנה זיין פון קיין דרגש, מעג ער נוצן א בעט, פארוואס ווייל מטה איז זיכער נישט בכלל דרגש, די שאלה איז צו דרגש איז בכלל מטה צו נישט. זאגט די הייליגע גמרא מאי דרגש, וואס איז דאס דרגש? אמר עולא, ערסא דגדא, ערסא דגדא איז טייטש א בעט פון מזל, אמאליגע צייטן איז אין יעדע שטוב געווען א בעט וואס די בעט האט מען געלאזט ליידיג, דאס איז געווען לשם מזל, אז די מזל זאל שולט זיין, ווייל ס'דא א מלאך א שר וואס איז ממונה אויף פרנסה וואס ער קען נאר שולט זיין אין א ריינע שטוב, איז געווען א בעט וואס דאס האט מען געלאזט ריין אז אויף דעם זאל שולט זיין די מזל די שר וואס איז ממונה אויף פרנסה, על כל פנים דאס איז דאס די דרגש. אמרו ליה רבנן לעולא, האבן די חכמים געזאגט צו עולא, הא דתנן, דאס מ'האט געלערנט א משנה, די משנה זאגט אין סנהדרין אז א מלך וואס איז אן אבל איז כשהן מברין אותו, ווען מ'שטעלט צו פאר'ן מלך א סעודת הבראה, ווייל יעדע אבל נאכדעם וואס די קרוב זיינע שטארבט איז די ערשטע סעודה וואס ער עסט, עסט ער נישט א אייגענע סעודה נאר מ'דארף צושטעלן די קרובים די נאנטע שטעלן צו א סעודה וואס פון דעם עסט ער, איז ווען א מלך איז אן אבל איז ביי די סעודת הבראה כל העם מסובין על הארץ, זיצט יעדער אויף די ערד ווייל יעדער איינער איז זיך משתתף מיט די אבילות פונעם מלך, והוא מיסב על הדרגש און די מלך זיצט אויף א דרגש, איז לכאורה פרעגן די חכמים, כולא שתא לא יתיב עלה, ההוא יומא יתיב עלה? א גאנץ יאר זיצט מען נישט אויף דעם דרגש מען לאזט עס ליידיג, ס'איז א מזל בעט, פונקט די טאג וואס ער איז אן אבל זיצט ער אויף די בעט? פשט, נארמאל א אבל איז פארקערט מען דארף דאך זיין באבלות, איז ווי קענסטו זאגן אז די דרגש דאס איז די מזל בעט און אויף דעם זיצט די מלך ווען ער איז א אבל? מתקיף לה רבינא, ענפערט רבינא צוריק, מידי דהוה אבשר ויין, איך שטיי נישט פונקט אויפן דרגש פרעגסטו? וואס טוסטו מיט די פלייש און מיט די וויין? דכולא שתא אי בעי אכיל ואי בעי לא אכיל, א גאנץ יאר טאמער א מלך וויל עסן פלייש און וויין אדער יעדע מענטש אויב מ'וויל עסן עסט מען אז מ'וויל נישט נישט, ההוא יומא, אנן יהבינן ליה, אבער די טאג וואס מ'ווערט אן אבל פשט ביי די סעודת הבראה שטעלט מען צו פלייש מיט וויין, איז פארוואס פרעגסטו נישט קיין קשיא ווי פאסט פאר א אבל צו עסן פלייש מיט וויין נאר וואס דען אזוי טוט מען דאס איז די סעודת הבראה עס קען זיין ביי די מלך טאקע די מלך זיצט אויפן דרגש אבער ס'איז נישט קיין קשיא ס'קען זיין אז די דרגש איז די ערסא דגדא א מזל בעט אלא נאר הא קשיא, נאר וואס דען ס'דא אן אנדערע קשיא אפילו דתניא, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא דרגש לא היה כופהו אלא זוקפו, פשט די דין איז אויך אז אן אבל אמאליגע צייטן האט מען איבערגעדרייט אלע בעטן פון שטוב אלע יעדע בעט וואס איז געווען אין שטוב האט מען איבערגעדרייט פארקערט דאס טייטשט די אויבערשטע חלק אויף אראפ די אונטערשטע חלק אויף ארויף. היינטיגע צייטן פירט מען זיך נישט אזוי, אבער אזוי איז אמאל געווען. עס שטייט אין די ברייתא אז די דרגש דארף מען נישט איבערדרייען, נאר מען שטעלט עס אזוי זייטוועגס, נישט אינגאנצן איבערגעדרייט. און ממילא, ואי אמרת ערסא דגדא הוא, טאמער דו זאגסט אז דאס איז א געהעריגע בעט א מזל בעט, יעצט די מזל בעט, די ערסא דגדא איז א פשוטע בעט אזוי ווי אלע בעטן, נאר מען האט עס גענוצט פאר אלס אלס א גוטע מזל, איז פארוואס זאל מען עס נישט איבערקערן? והתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא הכופה את מטתו, לא מטתו בלבד הוא כופה, אלא כל מטות שיש לו בתוך בית הוא כופה, מיר האבן דאך געלערנט אין א ברייתא אז אלע בעטן דארף מען איבערקערן, און וואס איז די ערסא דגדא אנדערש פון אלע אנדערע בעטן, פארוואס די ערסא דגדא שטעלט מען אויפן זייט? איז זעהן מיר דא לכאורה אז ס'איז נישט א פשוטע בעט, ס'איז נישט קיין ערסא דגדא, דער דרגש איז עפעס א צווייטע סארט בעט, זאגט די גמרא ניין, דאס איז נישט שווער, הא לא קשיא, ווייל מידי דהוה אמטה המיוחדת לכלים, ס'איז אזוי ווי דער בעט וואס איז מיוחד פאר כלים, ס'איז געווען אמאל אזא זאך, א מענטש האט געהאט א בעט, וואס אויף דעם האט מען געהאלטן כלים און נישט געשלאפן אויף דעם, די תנאים האבן געלערנט אין א ברייתא, אז אם היתה מטה המיוחדת לכלים אין צריך לכפותה, אז א בעט וואס איז מיוחד אויף כלים דארף מען נישט איבערקערן, איז די זעלבע זאך די ערסא דגדא איז אויך נישט קיין פשוטע בעט מען שלאפט נישט אויף דעם, דארף מען אויך נישט איבערקערן. אבער וואס אלא אי קשיא הא קשיא, ס'איז נאך אלץ דא א קשיא אפילו, דתניא פון אן אנדערע ברייתא, שטייט אין די ברייתא רבי שמעון בן גמליאל אומר, דרגש מתיר קרביטיו והוא נופל מאליו רבי שמעון בן גמליאל זאגט אז דער דרגש בשעת וואס איינער שטארבט אין שטוב איז אלע בעטן דארף מען איבערקערן, דער דרגש איז אנדערש, דער דרגש עפנט מען אויף די קניפן, פשט ס'איז געווען אזעלכע קניפן וואס האבן געהאלטן די די בעט פון ארום און ארום ווייל א בעט האט דאך א מסגרת, פיר שטיקלעך האלץ מיט פיס, און אינדערמיטן, דארט וואו מען שלאפט אויף דעם, האט מען איבערגעצויגן אזעלכע שטריק, אדער לעדער, מ'וועט באלד זען כל מיני בעטן איז געווען, אבער א נארמאלע בעט איז געווען שטריק וואס איז געגאנגען פון איין זייט מסגרת צו די אנדערע, איז ר' שמעון בן גמליאל זאגט מען עפנט אויף די קניפן, אזוי דער שטריק פאלט אראפ, אנשטאט צו איבערקערן דער בעט, ואי דרגש ערסא דגדא הוא, קרביטיו מי אית ליה, און טאמער די דרגש איז א געהעריגע בעט אזוי ווי עולא האט געזאגט א מזל בעט, איז ווי קומט דא אריין קניפן? ווייל קניפן די די עפענען א בעט און פארמאכן א בעט דאס איז נישט געווען ביי א פשוטע בעט, ביי א נארמאלע בעט איז די שטריק וואס מ'האט איבערגעצויגן ארום די בעט איז געווען באהאפטן געהעריג, ס'איז נישט געווען א זאך וואס מ'האט געקענט עפענען פארמאכן, נאר אזא סארט בעט וואס מ'האט געקענט צאמלייגן און עפענען, דארט איז געווען שייך צו עפענען קניפן, איז אז מ'זעהט אז רבי שמעון בן גמליאל האט געזאגט אז מתיר קרביטיו, מ'עפנט די קניפן, איז משמע אז ס'איז נישט די מזל בעט, ס'איז נישט קיין נארמאלע בעט, נאר ס'איז עפעס א אנדערע סארט בעט. און ממילא זאגט טאקע די גמרא, כי אתא רבין אמר, שאילתיה לההוא מרבנן, רבין האט געזאגט אז ער האט געפרעגט עפעס איינער פון די חכמים, ורב תחליפא בר מערבא שמיה מען האט אים גערופן רב תחליפא בר מערבא, דהוה שכיח בשוקא דצלעי, וואס ער האט זיך געדרייט אין די שוק אין די מארק פון די מענטשן וואס האבן אויסגעארבעט עורות פעל, ואמר לי מאי דרגש? ערסא דצלא, פשט נישט קיין מזל בעט, ערסא דגדא, נאר ערסא דצלא אזא לעדערנע סארט בעט וואס די בעט טאקע האט געהאט קניפן ווייל די בעט פלעגט מען עפענען און פארמאכן די שרים פלעגן זיך דרייען מיט די בעט אויף זייער נסיעות פלעגן זיי מיטנעמען אזא סארט ערסא דצלא א לעדערנע בעטל און דאס פלעגט מען אויפשטעלן ווי מען האט גענעכטיגט האט מען אויפגעשטעלט די בעט איז די בעט געגאנגען מיט לעדער פשט א נארמאלע בעט אזוי ווי מען האט געשמועסט איז געווען א מסגרת איז געגאנגען שטריק וואס אויף די שטריק איז מען געשלאפן מען האט געלייגט אזא מאטראץ און אויף דעם איז מען געשלאפן די ערסא דצלא אנשטאט שטריק האט מען גענומען אזא ברייט שטיקל לעדער און די לעדער האט מען צוגעבינדן צו אלע פיר זייטן פון די מסגרת און דאס איז געווען די בעט, יעצט די ערסא דצלא איז געווען אנדערש ווי געהעריגע בעטן, א געהעריגע בעט איז די פיר פיס ביי די פיר ווינקלען איז טאקע די פיס גייט אויף אראפ צו די ערד אבער ס'האט זיך אויך אביסל ארויסגעשטעקט אויף ארויף און ממילא אז מ'האט איבערגעדרייט א געהעריגע בעט איז עס געווען אביסל אין די הייעך מה שאין כן די ערסא דצלא האט געהאט פיר פיס אבער די פיס האבן זיך אראפגעשטעקט נאר אויף אראפ נישט אויף ארויף, איז טאמער מען קערט איבער די בעט ממש פארקערט ווערט די גאנצע אויבערשטע חלק פון די בעט דארט ווי מען שלאפט ווערט שמוציג און ס'ווערט קען קאליע ווערן און ממילא ביי דעם איז דא א מחלוקת צווישן תנא קמא און ר' שמעון בן גמליאל וואס טוט מען מיט דעם בעט בימי האבילות תנא קמא האלט אז מען דרייט טאקע נישט איבער די בעט מען שטעלט עס אויף די זייט אזוי ווי מען האט פריערט געזען ר' שמעון בן גמליאל האלט ניין מען דארף עס איבערקערן איי ס'עט שמיציג ווערן די לעדער און ס'עט קאליע ווערן, איז פאר דעם זאגט רבי שמעון בן גמליאל, מתיר את קרביטיו, מען עפנט אויף די קניפן, אזוי די לעדער פאלט אראפ אויף די ערד, די אונטערשטע חלק בלייבט אונטן, די אויבערשטע חלק בלייבט אויבן, ס'ווערט נישט שמיציג, די חלק וואס מען שלאפט אויף דעם ווערט נישט שמיציג, און שפעטער די האלץ וואס מען האט צוגעבינדן די לעדער דערצו, די חלק דרייט מען איבער, איז דאס איז דאס די דרגש וואס שטייט ביי אונזער משנה. זאגט די גמרא, איתמר, מ'האמיר געלערנט איזהו מיטה ואיזהו דרגש, וואס איז דאס טאקע א מיטה? וואס איז דאס א דרגש? אמר רבי ירמי', מיטה, מסרגין אותה על גבה, די בעט איז די שטריק וואס מען האט געבינדן ארום און ארום די מסגרת, איז די שטריק האט מען צוגעבינדן אויף די מסגרת, פשט, ס'איז געווען א מסגרת פיר שטיקלעך האלץ ארום און ארום, און די שטריק האט מען ארומגעבינדן ארום דעם האלץ, דרגש, מסרגין אותו מגופו, די דרגש איז די לעדער האט מען נישט געבינדן ארום די האלץ, נאר אין די האלץ, אין די האלץ איז געווען לעכער, און דארט האט מען אריינגעלייגט שטריק וואס איז געלאפן פון די לעדער צו די מסגרת, און די שטריק איז אריינגעגאנגען אין די לעכער, און אזוי האט מען צוגעבינדן די לעדער צו די בעט. דאס איז געווען די חילוק צווישן א געהעריגע מיטה און א דרגש. מיתיבי, פרעגט די גמרא א קשיא פון א משנה אין כלים, די משנה זאגט דארט, כלי עץ מאימתי מקבלין טומאה, פון ווען קען א כלי עץ אנהייבן מקבל זיין טומאה, ווייל א כלי עץ איז נאר מקבל טומאה, יעדע כלי איז נאר מקבל טומאה נאך די גמר מלאכה, נאכדעם וואס ס'איז א כלי. איז ווען הייסט די גמר מלאכה פון א כלי עץ? זאגט דארט די משנה, המיטה והעריסה א בעט איז משישופם בעור הדג ס'טייטש די האלץ פון די בעט האט מען געוואלט שיין מאכן האט מען גענומען די הויט פון א פיש און מען האט עס געריבן אזוי אויף די האלץ פון די בעט און אזוי איז עס שיין געווארן ממילא פרעגט די גמרא ואי מיטה מסתרגת על גבה למה לי שיפת עור הדג טאמער ביסט גערעכט אז א בעט די שטריק האט מען געבינדן ארום און ארום די האלץ פון די מסגרת קומט אויס די האלץ איז געווען צוגעדעקט מיט שטריק, און פארוואס האט מען עס געדארפט שיין מאכן מיט די הויט פון א פיש, ס'איז סיי ווי סיי צוגעדעקט מיט שטריק, אלא נאר זאגט טאקע די גמרא, הא והא מגופן, א געהעריגע בעט און אויך א דרגש ביי ביידע, די שטריק אריין אין ספעציעלע לעכער, וואס די לעכער איז געווען אין די מסגרת, נישט ארום און ארום די מסגרת אליין, נו וואס די חילוק צווישן א מיטה און א דרגש, מיטה, אעולי ואפוקי בבזיוני, די שטריק ביי די מיטה וואס איז געלאפן אהין און צוריק, איז ממש אריין אין די לעכער פון די בעט, אבער דרגש אעולי ואפוקי באבקתא, ביי א דרגש איז געווען לולאות, פשט קודם האט מען גענומען שטריק אויף דעם מסגרת פונעם דרגש און מען האט עס דורך געפירט די לעכער און נאכדעם האט מען צוגעבינדן די שטריק אזוי איז געווען לולאות אזעלכע שטריק וואס איז פשוט געווען מחובר צו די מסגרת, שפעטער האט מען גענומען די לעדער און די לעדער האט מען אריין געשטריקט אין די לולאות, נישט מען האט אריין געשטריקט די לעדער אין די בעט אליין, נאר אין די לולאות וואס די לולאות איז געווען אריינגעשטריקט אין די בעט, דאס איז די חילוק צווישן א מיטה און א דרגש. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי יעקב בר אחא אמר רבי, מיטה שנקליטיה יוצאין, א יעדע בעט וואס האט נקליטין, נקליטין דאס איז אזעלכע, אמאליגע צייטן איז געווען בעטן וואס ביי די קאפ, העכער די קאפ פונעם מענטש איז געווען אזא שטעקן וואס האט זיך ארויפגעשטעקט, און ביי די פיס איז געווען א שטעקן וואס האט זיך ארויפגעשטעקט, שפעטער אויף די בעט אליין איז געלאפן אזא שטעקן וואס פון די זייט איז געהאנגען סחורה אזוי ווי א געצעלט, זאל אויפפאסן אויף די מענטש וואס שלאפט דארט, איז א בעט וואס האט די שטעקענעס וואס שטעקן זיך ארויף, קען מען דאך נישט איבערדרייען ווייל ס'וועט דאך אראפפאלן, איז זוקפה ודיו, שטעלט מען עס טאקע אויף די זייט און דאס איז גענוג. זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר פריערט געזען א מחלוקת וואס טוט מען מיט די דרגש צווישן תנא קמא און רבי שמעון בן גמליאל, תנא קמא האט געזאגט מען שטעלט עס אויף די זייט, און רבי שמעון בן גמליאל האט געזאגט ניין מען נעמט ארויס די שטריק, מען לייגט אראפ די לעדער נאכדעם קערט מען איבער די בעט, זאגט די גמרא אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יהושע בן לוי, הלכה כרבי שמעון בן גמליאל, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, הנודר מן העיר, איינער וואס מאכט א נדר נישט אריינצוגיין אין א שטאט, מותר להיכנס לתחומה של עיר, מעג אריינגיין אין די תחום שבת פון יענע שטאט, ווייל דאס הייסט נישט קיין חלק פון די שטאט, אבער ואסור להיכנס לעיבורה, אינעם עיבור פונעם שטאט טאר מען נישט, וואס טייטש א עיבור? איז ביי שבת געפינט מען אז ארום יעדע שטאט איז דא א תחום שבת, א מענטש מעג ארויסגיין פון א שטאט א תחום שבת, ווי הייבט מען אן מעסטן די תחום שבת? פון די עק פון די שטאט דארט ווי די לעצטע שטוב איז, יעצט וואס איז טאמער איז דא א שטוב וואס איז אינדרויסן פון שטאט אבער ס'איז גאנץ נאנט צום שטאט ס'איז אין זיבעציג צוויי דריטל אמה פונעם שטאט איז יעדע שטוב וואס איז אין די זיבעציג מיט צוויי דריטל אמה פון שטאט הייסט א חלק פון די שטאט און מען כאילו מען ציט ארויס די שטאט ביז יענע שטוב און נאכדעם הייבט מען אן רעכענען תחום שבת פון דארט איז די זיבעציג מיט צוויי דריטל אמה דאס ווערט גערופן א עיבור פון א שטאט און ממילא די עיבור פון א שטאט האט די דין ווי די שטאט אליין, איז פאר דעם טאמער איינער איז נודר מן העיר טאר ער נישט אריין גיין אינעם עיבור אינעם תחום מעג ער אריין גיין די עיבור נישט, אבל אבער זאגט די משנה הנודר מן הבית א מענטש מאכט א נדר פון א שטוב אסור מן האגף ולפנים טאר ער נישט אריין גיין פונעם אגף אויף אריין פשט אזוי א יעדע שטוב האט דאך א טיר יעצט די טיר איז נישט קיין דיקע טיר א טיר לאמיר זאגן איז דיק א טפח לאמיר זאגן אבער די שער די פתח איז אסאך דיקער פונעם טיר די שער איז אזוי דיק ווי די וואנט לאמיר זאגן די וואנט פון די שטוב איז דיק אן אמה און אינמיטן איז דא א טיר פשט ווען די טיר איז פארמאכט קען מען בעצם זיך צוטשעפען צום טיר שטיין ממש לעבן די טיר און מען שטייט בעצם אונטער אזא קליינע דעכל אינעם פתח אבער די טיר שטייט פארן מענטש איז דאס זאגט די משנה ווען א מענטש מאכט א נדר נישט אריין צו גיין אין א שטוב איז כל עוד וואס ער שטייט אינדרויסן פונעם טיר אפילו ער שטייט אינעם פתח אבער די טיר איז נאך פאר אים, מעג ער דארט שטיין, נאר פון די טיר אויף אריין טאר ער נישט שטיין. זאגט די הייליגע גמרא, מנלן דעיבורא דמתא כמתא דמי, ווי ווייסט מען אז די עיבור פון א שטאט, די זיבעציג מיט צוויי דריטל אמה, האט א דין ווי די שטאט אליין, אמר רבי יוחנן, ענטפערט רבי יוחנן דאמר קרא, שטייט אין פסוק, די נביא זאגט אין יהושע ויהי בהיות יהושע ביריחו וגומר, מאי ביריחו, וואס טייטש יהושע איז געווען אין יריחו? אילימא ביריחו ממש, ער איז ממש געשטאנען אין יריחו, והכתיב שטייט דאך קלאר אין פסוק אז ס'איז נישט אזוי, ויריחו סוגרת ומסוגרת, יריחו איז געווען פארמאכט און קיינער נישט אריין, אלא שמע מינה בעיבורה, נאר וואס דען יהושע איז געשטאנען די עיבור פון די שטאט יריחו, און פון דעם זאגט דער פסוק אז ער איז געשטאנען אין יריחו ווייל די עיבור פון א שטאט איז אזוי ווי די שטאט אליין, איי פרעגט די גמרא אימא אפילו בתחומה, קען זיין די תחום פון א שטאט הייסט ווי די שטאט אליין און יהושע איז געשטאנען אינעם תחום, זאגט די גמרא ניין, הא כתיב בתחומה, שטייט אין א אנדערע פסוק ביי די ערי הלוים, ומדותם מחוץ לעיר, אז פון אינדרויסן פון שטאט זאל מען מעסטן א תחום אהין א תחום אהער צוויי טויזנט אמה דא צוויי טויזנט אמער דא, זעהן מיר אז די תחום הייסט מחוץ לעיר, און וואס דען הייסט די עיר אליין, מוז מען זאגן די עיבור די זיבעציג צוויי דריטל אמה האט א דין ווי די שטאט, אבער די תחום הייסט אינדרויסן פונעם שטאט. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה הנודר מן הבית, אינו אסור אלא מן האגף ולפנים, איז פשט אז א מענטש מאכט א נדר פון א שטוב אזוי ווי מען האט געשמועסט, טאר ער נישט אריינגיין פון די טיר אויף אריין אבער אינדרויסן פון די טיר, אפילו ער שטייט אונטער די שוועל מעג ער שטיין דארט. פרעגט די גמרא אבל מן האגף ולחוץ לא, אינדרויסן פון די טיר מעג מען שטיין? מתיב רב מרי, פרעגט רב מרי א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, לגבי דעם שטייט אין פסוק ביי א כהן, אבער ביי די פרשה פון נגעי בתים שטייט דארט אז די כהן וואס גייט אריין אינעם שטוב איז בודק די נגע און נאכדעם דארף ער פארשפארן די שטוב פאר א וואך שטייט דארט ויצא הכהן מן הבית ער גייט ארויס און ער שפארט צו די שטוב שטייט ווייטער והסגיר את הבית שבעת ימים זאגט די ברייתא יכול וואלט איך אפשר געמיינט אז ילך לביתו ויסגיר אז די כהן נאך ער גייט ארויס פון שטוב זאל ער גיין צו זיך אין שטוב און פון זיין אייגענע הויז זאל ער פארמאכן יענע שטוב אדער דורך א לאנגע שטריק אדער מיט א שליח. תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק אל פתח הבית ניין די כהן בשעת ער פארמאכט די שטוב מיטן נגע דארף ער שטיין דארט ביים פתח הבית איי אי אל פתח הבית יכול יעמוד תחת המשקוף ויסגיר איז אפשר זאל מען לערנען פון אל פתח הבית אז טאקע די כהן דארף שטיין אינעם פתח אונטער די משקוף און דארט דארף ער פארמאכן די טיר תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק מן הבית שטייט ויצא הכהן מן הבית אז ער דארף זיין אינדרויסן ער טאר נישט שטיין אונטער די משקוף נאר וואס דען עד שיצא מן הבית כולו הא כיצד עומד בצד המשקוף ויסגיר נאר וואס דען? די כהן דארף שטיין אינדרויסן פונעם משקוף, און פון אינדרויסן פונעם משקוף דארף ער פארמאכן די שטוב. יעצט איידער מען גייט דא ווייטער אין די ברייתא, פון דא איז שוין שווער אויף אונזער משנה, ווייל דא זעהן מיר לכאורה קלאר אז ווי לאנג די כהן שטייט אונטער די משקוף אפילו איז אינדרויסן פון טיר, הייסט נאך אז ער איז אין שטוב, ער דארף גיין ממש אינדרויסן פון משקוף, און אין אונזער משנה איז געשטאנען נישט אזוי. און מ'וועט שוין זעהן די גמרא וועט פרעגן אבער קודם ברענגט די גמרא די המשך הברייתא ומנין שאם הלך לביתו והסגיר ווי ווייסט מען א כהן וואס איז נישט געשטאנען דארט איז אהיים געגאנגען און אזוי מיט א שטריק האט ער פארקנאקט אדער או שעמד תחת השקוף והסגיר אדער איז יא געשטאנען אונטער די משקוף און דארט האט ער פארמאכט ווי ווייסט מען שהסגירו מוסגר אז בדיעבד הייסט דאס א גוטן הסגר תלמוד לומר שטייט אין פסוק והסגיר את הבית מכל מקום מען דרשנ'ט פון והסגיר את הבית אז בכל אופן בדיעבד איז עס פארמאכט נישט קיין חילוק צו די כהן איז געשטאנען אונטער די משקוף צו אינדערהיים בדיעבד איז די פארמאכט פארמאכט, אבער על כל פנים זעהן מיר לכאורה דא אז ווילאנג די כהן שטייט אונטער די משקוף הייסט עס נישט אינדרויסן פון שטוב, און אין אונזער משנה איז געשטאנען אז איינער וואס איז א נודר מן הבית מעג שטיין אונטער די משקוף כל עוד וואס ער איז אינדרויסן פון טיר, ענטפערט די גמרא עס איז נישט קיין ראיה, שאני גבי בית, ביי די בית המנוגע איז אנדערש דכתיב מן הבית עד שיצא מן הבית כולו, שטייט מן הבית א איבעריגע מן הבית וואלט נישט געדארפט שטיין ס'וואלט געקענט שטיין ויצא הכהן אל פתח הבית. וואס איז די מן הבית? פון מן הבית דרש'ט מען ער דארף ארויסגיין פון אונטער די משקוף, אבער ביי נדרים איז אוודאי נישט אזוי, ביי נדרים אז א מענטש וואס איז נודר מן הבית טאר ער נישט אריינגיין אין שטוב נאכן טיר, אבער פארן טיר אינדרויסן פון טיר אפילו אונטער די משקוף מעג ער דארט שטיין.